משיחת שמחת בית השואבה תשכ"א. וואס אט דאס איז אלזא די עבודה המוכרחת המוכרחת אז אי אפשר בלאו הכי, פונקט אזוי ווי חמימות און נר מוז יעדערער האבן אן חמימות איז ניטא דער חיים, און אן נר איז ווי איך גערעדט פריער איז דאך סומא חשוב כמת רחמנא ליצלן. דערנאך זאגט מען אז סאיז דא נאך א ענין וואס אין דעם ביאור האט דער רבי ניט מאריך געווען אין דער שיחה, דערפאר וואס דאס איז ניט א ענין הכרחי לכאורה, דאס איז פונקט אזוי ווי מרגלית, גחלים מוז יעדערער האבן כדי ווערן דערווארעמט און זאל זיין ליכטיג, דער ענין פון מרגלית איז לכאורה קען מען אפלעבן מאה ועשרים שנה און ניט האבן מרגלית, און ס'וועט אים ניט פעלן אין שלימות בכל הענינים. אבער אף על פי כן איז דאך מצד דעם ענין וואס יגדיל תורה ויאדיר וואס ווי די גמרא זאגט אז אין בנוגע צו נגלה להלכה למעשה איז דאס קיין נפקא מינה ניט די גמרא זאגט עס אין חולין אקעגן קשקשת און סנפיר אז ס'גארניט קיין נפקא מינה ניט בנוגע למעשה בפועל בנוגע להלכה נאר וואדען ס'יגדיל תורה ויאדיר זאגט די תורה נאך א ענין ניט נאר א איינע פון די סימנים נאר ביידע סימנים. על דרך זה איז דאך דאס גופא אריינגעשטעלט געווארן אין תורה וואס דאס איז א הוראה על דרך ווי תשובה וואס איז גרעסער פון תורה וואס זי איז ממלא א חיסרון אין תורה אף על פי כן וואס שטייט זי אויכעט אין תורה איז אט דאס וואס אין תורה איז דא דער יגדיל תורה ויאדיר, אף על פי וואס דאס איז ניט קיין דבר הכרחי, ניט קיין הוראה מוכרחת, איז דער ענין המרגלית אויכעט אריינגעשטעלט אין תורה. און אט דאס וואס מיט שנים מלפנים איז דאס ניט געווען קיין דבר הכרחי, איז דאס אלץ גערעדט געווארן, מען קען אפלעבן הונדערט און צוואנציג יאר און אויסקומען אן א מרגלית במה דברים אמורים ווען ער געפינט זיך אין זיינע ד' אמות. בשעת אבער מ'רופט אים ארויס אויף א שמחה צו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און מ'שטעלט אים אוועק לעבן דעם מלך, און ער וועט דעמאלט זיין אנגעטאן אין לבושי עני, אדער אין לבושי בינונים, אדער אין לבושים פון אן עשיר, ס'וועט אבער פעלן תכשיטים, אט די תכשיטים וואס פאדערן זיך בהיכל המלך, בפרט נאך פון דעם וואס שטייט על יד ימינו של המלך, איז דאס דעמאלט רחמנא ליצלן א מרידה במלכות. סטייטש וויי געשריען, ער האט דאך אלע י"ח לבושים ווי די גמרא רעכנט אויס אין שבת, און האט תכשיטים אויכעט, נאר מרגלית פעלט ער. ס'אבער אלץ במה דברים אמורים בשעת דו ביסט געווען דו ביסט געזעסן אין ערי השדה, ווי דער רבי זאגט אין ליקוטי תורה אז באלול דעמאלט איז נמצאים בשדה און דער מלך נמצא בשדה, און דעמאלט איז כל אחד איז מקבל בסבר פנים יפות. מ'איז דורכגעגאנגען אלול און דורכגעגאנגען עשרת ימי תשובה און אריינגעגארן אין זמן שמחתינו, וואס ווי ער טייטשט אין ליקוטי תורה שמחתינו שניים דער ישמח הוי' במעשיו וישמח ישראל בעושיו, און ניט מ'שטעלט אים אוועק אין חצר גינת המלך, נאר מ'נעמט אים אריין אין ביתן המלך אין חדר לפנים מחדר ביז וואנעט מ'זאגט אים אז. אין לזרים אתך דערפאר וואס יהיו לך לבדך ער מיטן מלך געפינט זיך איינער לעבן דעם צווייטן מוז ער דאך זיין אנגעטון אז דער זאל זיין עפעס וואס מעין ווי ס'דארף זיין אנגעטון אזא מין וואס שטייט לעבן המלך בחדר המלכות ניט ווי דער מלך געפינט זיך בשדה און אט א דעמאלט מוז מען האבן כ"ד תכשיטין מרגלית אויכעט בכלל. וואס אט דאס איז וואס ער איז מאריך אין די זהר וואס מען זאגט צו שבועות אז צו מתן תורה איז מען אלץ דארפן האבן צו אתקין תיקונהא ואתקין תכשיטהא לכאורה וואס וועט פעלן א תכשיט אבער אלע לבושים איז דאך דא ס'איז אבער אלץ במה דברים אמורים בשעת מען האלט נישט ביום חתונתו וביום שמחת לבו וואס דאס גייט אויף שבועות און אויף יום הכיפורים און אויף בנין בית המקדש. בשעת ס'קומט צו א חתונה און אט דעמאלט דארף מען משמח זיין, און ס'דארף זיין די כל הענינים, מוז די כלה זיין אנגעטון מיט אלע תכשיטי כלה, וואס דערפאר איז דאך מפרנסין י"ב חודש וואס די גמרא איז מאריך מיט א גאנצע אריכות ווי אזוי פיל מ'דארף מדייק זיין אין תקנת בנות ישראל אז זאל האבן תכשיטין אויכעט. וואס אט דאס איז דער ענין פון מרגלית, און אט דאס איז אויכעט בכלל דער ענין אויכעט אין חסידות אז ס'איז געווען אמאל א זמן ווען מ'איז אויסגעקומען מיט נגלה דתורה, און פנימיות התורה איז געווען א ענין פאר יחידי סגולה, ווי דער רבי שרייבט אין איגרת הקודש אז בזמן הש"ס איז געווען יחידים וואס האבן געלערנט קבלה. דערנאך איז געקומען דער זמן האר"י האט מגלה געווען מערער אבער ס'איז געווען אין אן אופן פון לימוד הקבלה און אויכעט געווען געציילטע מענטשן. דערנאך איז געקומען דער בעל שם טוב האט זיך אנגעהויבן די התחלה פון יפוצו מעינותיך חוצה, ניט יפוצו מים חוצה דווקא די מעיינות, וואס דער מעיין איז דאך דאס דער מקור מים חיים וואס דאס איז דער אייבישטער אליין. וואס וואו גיבט ער זיך ארויס בגלוי, גיבט ער זיך ארויס אין פנימיות התורה, כמבואר בארוכה, אז אין נגלה דתורה קאן זיין בקלות, אז מען פארגעסט רחמנא ליצלן אויפן נותן התורה, בלימוד פנימיות התורה דארף מען מגרה זיין דעם יצר הרע אבער לולא זאת איז מייאס מען פילט זיך אלוקות. וואס אויף דערויף זאגט מען אז ס'איז געקומען דער צייט פון יפוצו מעיינותיך חוצה איז אט דעמאלט ווערט טאג אין טאג נענטער צו ביאת המשיח. וואס וועט זיין ביאת המשיח איז דאך ווי ער זאגט אין ליקוטי תורה אז איצטער איז דער מעמד ומצב פון אירוסין ווען וועט זיין נישואין לעתיד לבוא. וואס איז דער ענין פון נישואין אז מ'נעמט דעם חתן מיט דער כלה מ'שטעלט זיי אוועק איינער לעבן דעם צווייטן. אונטער דער חופה, און מען זאגט אז ניט ער שטייט בריחוק מקום דווקא בקירוב מקום, און נאך מער אז דאס איז אין אן אופן פון נקבה תסובב גבר וואס דערפאר איז דאך דאס דאך פון די עניינים וואס אין זמן הגלות איז נתגלה געווארן ווי ס'וועט זיין לעתיד לבוא וואס דערפאר איז דאך בשעת החופה איז דאך נקבה תסובב גבר בפועל אין זמן הגלות כפול ומכופל. לכאורה איז דאך דאס פון די ענינים וואס נתגלה ווערן לעתיד לבוא ברוחנית, בגשמיות איז שוין דא אויף דערויף דער אויף דערויף מיט די התחלה אז נקבה תסובב גבר תחת החופה, איז בשעת מען קומט צו גיין צו א אידן און מען זאגט אים הער זיך איין הנה זה עומד אחר כתלנו אט קומט משיח, און דו דארפסט זיין גרייט אז אט ווי פראוועט מען ביז איצטער איז געווען ארוסה און איצטער קומט צו גיין די נישואין און ווער איז דיין חתן דאס איז דער אייבערשטער וואס לי הזהב ולי הכסף מיט די עניינים כפשוטם און מיט די עניינים כמדרשם וועט ער זאגן אז פאר אים איז מספיק א מרדעת של חמור ווארום ער איז א מסתפק במועט און א שמח בחלקו פאר אים איז מספיק די ח"י לבושין ווי די משנה רעכנט אויס אין שבת מיט די ברייתא. פאר אים איז מספיק כל הענינים נאך מרגלית יאגט ער זיך ניט, וואס הייסט דו יאגסט זיך ניט דו דארפסט גיין איצטערט צו דער חופה מיטן אייבערשטן וועסט זיך אנטאן אין א לבוש של עני און דעמאלט וועט זיין ווי דער מדרש זאגט דער משל אז בשעת דער מלך ווייסט אז זיין כלה געפינט זיך אין בורסקי גייט ער אויכעט אין בורסקי דאס אלץ אין זמן הגלות דאלאי גלות אויס גלות. ס'דארף זיין די גאולה האמיתית והשלימה, אז ס'דארף זיין גאולה אמיתית והשלימה וואס הייסט דו שלעפסט אהין צו אריין די בגדים של הבורסקי מיטן ריח שבזה וכו' וכו', ס'דארף זיין די בגדים יפים יפתי וואס זיי מאכן שיין דעם אייבערשטן דורך די לבושים, איי וואס דיר פעלט אין די מוחין ומידות וכו' וכו', איז דאך ווי גערעדט אין דעם מאמר פונעם אלטן רעבן אז דאס איז דער כח אין לבושים, אז פריער איז די לבושים יפים,

נאר וואס דען מיט יארן צוריק איז נאך געווען יארן עד ביאת המשיח, איז ניט געווען דער הכרח אויף צו מאריך זיין אין דעם הכרח המרגלית, ס'איז גענוג געווען אז ס'האט זיך גערעדט וועגן די גחלים. אבער ווייטער ווארטן און און זיין אין דעם בורסקי און ווארטן מיט די מרגלית, לא זה הזמן ולא זה המקום.

חזר'ן פון רבי'ן מהר"ש צי אז גוט איז גוט איז בעסער ניט בעסער, גוט איז גוט און בעסער איז בעסער. די עבודה אשר עבדוה אין ענינים פון מחשבה דיבור ומעשה און עבודה אין זיך פון מידות און מוחין, דאס איז אלץ גוט אבער דאס קומט נאך ניט צו בעסער. איז בשעת ס'איז געווען דער ענין וואס מ'האט זיך געדארפט האבן צו טון מיט רוח הטומאה, ס'האט נאך געדארפט געווערן יארן, איז דער גחלים געווען א הכרחי, און די אנדערע זאכן האט געווען א ענין וואס איז שייכות צו די און די און די אבער נישט צו יעדערן, ס'איז אבער געקומען די צייט דער ענין פון מרגלית.

און לומד זיין תורה און מקיים זיין מצוות און זאל זיין אין אן אופן פון עבודה, ער זאל האבן דעם שכר פון מאה פעמים ואחת, אבער ס'קאן זיין א יש מי שאוהב, זאגט מען אים אז איצטער איז געקומען די צייט אז ס'דארף זיין ווי אין עלמא דאתכסיא דער לא יש.

וואס אט דאס איז אויך דער ווארט פון בעל שם טוב וואס דער רבי האט אים כמה פעמים גע'חזר'ט אז די פשיטות פון דעם אדם פון א איש פשוט איז דאס דערלאנגט אין די פשיטות העצמית וואס אין עצמות איז דאך ניט דער פשט אז מ'האט דערלאנגט אהינצו און ס'איז צוויי זאכן וויבאלד אז מ'האט דערלאנגט אהינצו איז דאס איין זאך. וואס אט דאס איז דער ענין וואס אין פון מרגלית וואס זיי געפינען זיך אין ים אין עלמא דאתכסיא אט דאס איז מקום חיותם און דערפון מאכט ער די קישוטים וואס אן דערויף איז אי אפשר בשעת ס'ענדיגט זיך די זמן האירוסין און מ'גייט צו דער חופה די זמן הנישואין. וואס אט דאס איז די כללות הענין אז אויף ביידע עניינים מוז מען האבן דעם ענין אליין פארבינדן זיך מיטן חי מיטן אויר וואס דאס געפינט זיך על פני הים און על פני האדמה וכאמור לעיל אז דאס אין פועל ממש אז ער אליין זאל לערנען די דברי אלקים חיים און טאקע בכל יום ויום ווי גערעדט פריער אז אין חיים איז נישט שייכות קיין הפסק אז זונטאג וועט ער זיין א חי און דינסטיג וועט ער אויך זיין א חי און מאנטיג וועט ער זיך אפרוען דערפון, דעמאלט איז ניטא דער דינסטיג, ס'מוז זיין א המשך בלי הפסק וואס אט דערפאר דארף זיין דער קישור מיט דברי אלקים חיים בכל יום ויום וואס דערפאר מוז מען האבן דעם לימוד החסידות בכל יום ויום אפילו אט די וואס זיי זיינען מלא וגדוש סיי אין נגלה סיי אין חסידות. This audio has been restored by Jim.